מיטאמאל כאפן רעי'ס געקייטלטע הענט מיינע און רעי זאגט אט ווייך שלעפעריג און אט וואך אויפגעציטערט, וואס א שטייגער טוט איצט מיין מיידעלע? אוודאי געוויס שלאפט זי איצט, און אוודאי געוויס חלומ'ט זיך איר עפעס, וואס א שטייגער חלומ'ט זיך מיין קליין מיידעלע? איך ווייס, מיט א וואך צוריק האט די מאמע מיינע געבראכט דאס קינד אין טורמע צו מיר אין טורמע קאנטור, ווי מיר זענען ווי די זעאונגען קומען פאר, דאס קינד איז געווען פרייליך און שטיפעריש, אלס וואס עס איז געווען ארום אונז איז איהר געפעלן געווען. דער וויזיט איז געווען נישט הינטער דראטן, א באזונדערע פריווילעגיע צוליבן קינד, פארביי איז דורכגעפירט געווארן א מאן אין קייטן, האט דאס קינד א זאג געטוהן.

צו אלע רעזשימען, און אוודאי איז ער נישט באשטאנען אין דעם צו זארגן טאמער חלילה האט ווער פון אונז פארשלעפט א קראנקהייט פון ערגעץ אן אנדער טורמע, וועגן דעם האבן קאטארגע נאטשאלניקעס נישט שטארק זיך געזארגט, און עטוואס אנגעגריפן קראנק זענען מערסטנס שוין סיי ווי געווען. איז מיר טאקע עד היום נישט קלאר פארוואס האבן מיר עס צווישן זיך גערופן קאראנטין, סיידן אין איראנישן זין. אויך דער גיהנום, איידער מען קומט אריין אהין, האט מסתמא א לערן אפטיילונג, א פרוזדור אזא ווי א אונטער ממונה אויף די אינסטרוקציעס פון הויפטקאמ פון הויפט שר גיבט לעקציעס ווי אזוי א גיהנומניק דארף זיך אויפפירן. ער גיבט אייך גלייך אויפן ארט מוסטערן פונעם גיהנום רעזשים. איר זאלט תיכף טועם זיין דעם אמת'ן טעם. יא, אזוי איז עס געווען. א צוויי וואכיגער פול גיהנום קורס, וואס אויב מיר זענען אים דורכגעקומען, איז עס דערפאר ווייל אונזערע קערפערס, ווי געזאגט, האבן זיך שוין געהאט איינגעבראכן און צוגעוואוינט זיך אי צו הונגער, אי צו שלאפן אויף נאקעטע דילן, ווי די בעטלעך ווערן, ווי א שטראף, צוגעשלאסן צו די וואנט, און דער עיקרשט דערפאר ווייל מיר האבן

אין די רעזשימען, האט ער איצט, נאכן אפזיצן אסאך יארן אין טורמע און נאכן מוזן אונטערגעבן זיך די רעזשימען, אנגעווענדעט לגבי זיך אליין, לגבי דער אייגענער געשטאלט, האלטן די אייגענע געשטאלט פארשלאסן אין זיך, כדי וואס מער אויסצוהיטן זיך פון פונאנדערפאל, א פראצעס וואס האט געפאדערט פון אייך צו האלטן אן אפן און שטרענג אויג אויף יעדער מינדסטער באוועגונג אייערע. וועגן די נצחונות פון דעם דאזיקן פראצעס און זיינע דורכברוכן וועגן זיי מיינע עפיזאדישע פארצייכענונגען. אין משך פון די צוויי וואכן האט איינער פון דעם הויפט-נאטשאלניק'ס געהילפן געהאלטן גאנצע טעג, פון דער פרימארגנדיקער רעוויזיע ביז דער אוונטיגער, אין איין איינשטודירן מיט אונדז ווי אזוי מיר זאלן אין די מאמענטן פון רעוויזיעס זיך האלטן, ווי אזוי מיר זאלן דער הויפט בשעת עס קומט אריין דער הויפט נאטשאלניק שטיין אויסגעשטרעקט גלייך ווי א סטרונע, ווי אזוי מיר זאלן האלטן די קעפ, ווי אזוי יעדער זאל שטענדיג וויסן און געדענקען זיין ארט אין דער רייע, און די ליניע פון די קעפ זאל אויסזען פונקטליך אויסגעמאסטן ווי אפגעצייכנט מיט א ווירע. דער מינדסטער אפקער פון א קאפ האט איבערגעבראכן די ליניע און האט געבראכט פאר אלעמען א באשטראפונג צו זיין א מעת-לעת אדער צוויי אויף ברויט און קאלט וואסער נאר, און צו שלאפן אויפן נאקעטן דיל, די בעטלעך זאלן בלייבן צוגעשלאסן צו דער וואנט. ערגער פון דעם זענען געווען די לעקציעס וואס דער געהילף האט געגעבן ווי אזוי מיר דארפן ענטפערן אויף דעם נאטשאלניק'ס באגריסונג ווען ער קומט אריין אויף רעוויזיע, אונזער ענטפער מוז ארויסקומען ווי א הארמאנישער כאר. ווי ביטער דער ענין איז נישט געווען, האט יעדער איינער געמוזט זיין א גיבור צו דערשטיקן אין זיך דעם שמייכל אויף די ליפן. די לעקציעס זענען געווען א מוסטער פון גראטעסק. אלע וויילע עפנט זיך די געקאוועטע טיר פון אונזער קאראנטין קאמער, דער מדריך אונזערער שפאנט אריין מיט א וואזשנע מינע און גיט א קאמאנדעווע, אויפשטיין! אויסשטעלן זיך!

דער מדריך פארלאזט אונז, אין א האלבע שעה ארום גיבט זיך די טיר ווידער אן עפן, דער מדריך איז ווידער דא מיט א נייע קאמאנדע, שטעלט אייך פאר מערזאווצעס אז איך בין דער פראקוראר פון מאסקווע, ווי דארפט איר מיך באגריסן? מיר הילכן ארויס דעם ענטפער. נאך אין א האלבע שעה ארום ווידער, ער שפאנט אריין ווי ער וואלט עס געטון גאר צום ערשטן מאל און טוט א רעווע, שטעלט אייך פאר הינטישע זין אז איך בין דער גובערנאטאר פון מאסקווע, ווי דארפט איר מיך באגריסן? דוכט זיך אז מיר הילכן עס ארויס גוט, לויט דעם טאן וואס ער פארלאנגט, פון דעסטוועגן לאזט ער קיינמאל נישט דורך נאך יעדן ארויסהילך אונדזערן א פאך צו טאן מיט דער האנט פארקנוילט אין א פויסט און ארויסקריצן דורך די ציין, דא איז אייך נישט מינסק, נישט ווילנע, נישט ווארשע, דא איז מאסקווע מערזאווצעס, און געדענקט מערזאווצעס, די ליניען פון די קעפ זאלן מיר זיין גלייך קיינער זאל נישט מאכן קיין מינדסטע באוועגונג, נישט מיט א האנט, נישט מיט א פוס, ארויסטרעטן פון די ריי, קיינער זאל נישט וואגן א קער צו טון מיטן קאפ און צושטערן די ליניע, געדענקט מערזאווצעס, די ליניע. אזוי אויך ווען אייך וועט ערלויבט זיין ארויסצוגיין א האלבע שעה אויף שפאציר אויף איינעם פון די הויפן, דאס וועט זיין ווען איר וועט אריבערגעפירט ווערן אין שטענדיג

קוקן אין נאקן אריין פונעם פאראויס שפרייזער, נאכשפאנען אים, און היטן די פונקטליכע ליניע. יא, ברידער, הינטישע זין, די פונקטליכע ליניע היטן. ער לאזט זיך גיין צו די טיר, גיט זיך מיט א מאל א דריי אויס צוריק צו אונז מיטן פנים און גיט א רעווע. שטעלט אייך פאר אז איך בין א מיניסטער, און איך קום אריין און באגריס אייך, זדאראווא רעביאטא! אזוי זענען צוגעגאנגען די לעקציעס אין משך פון די ערשטע צוויי וואכן. אין משך פון די צוויי וואכן זענען מיר אפשר פינף נעכט געשלאפן אויף די בעטלעך, און אפשר דורך די פינף טעג געקריגן ווארעם געקעכטס. די איבריגע טעג און נעכט זענען אדורך אין שטראף, אין וואלגערן זיך אויפן דיל, אסאך מאל נעבן דער פאראשע, און אין אויסקומען נאר מיט ברויט און קאלט וואסער. אויף דער דריטע וואך ווען דער מדריך האט געהאלטן אז מיר האבן שוין גוט אריינגענומען אין זיך זיין נוסח פון קאטארגע תורה, און זענען שוין ראוי צו זיין א קאטארזשאן, על פי שיטת בוטירקי האט מען אונז צושפרייט איבער פארשידענע קאמערן צו ווערן תושבים אין זיי, און יעדער איינעם באשטימט ביי וואס פאר אן ארבעט ער זאל ארבעטן. איך האב זיך אנגעגעבן פאר אן איינבינדער, מען האט מיך אריבערגעפירט אין א קאמער פון אכט בעטלעך אין א קליינעם קאמער, די מערסטע קאמערן זענען געווען גרויסע, א צוואנציג און מער בעטלעך, פון דעם בין איך אין אנהויב. גראד געווען צופרידן, האב עס באטראכט ממש ווי א גליק, שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז גארנישט אזא גליק, ווייל דורך דער קליינקייט פונעם קאמער ווערסטו אריינגעצויגן אינטים אינעם לעבן און אין דעם גורל פון יעדן שכן דיינעם, צו ער איז א פאליטישער צו א קרימינעלער, קיין חילוק נישט, און די אינטימקייט לאדט אן דיין געמיט מיט אלעמענס גורלות אזוי אז נישט איינמאל דוכט זיך דיר אז דו ווערסט דערדריקט אונטער דער מאסע. גליק צי נישט גליק, אבער אויסטערליש און אומגעווענליך איז עס סייווי, ווערסט אפטמאל דערדריקט אונטער דער מאסע פון אזויפיל יסורים, יא, ווערסט אפטמאל דערדריקט און דו ווייסט נישט וועמענס יסורים דערדריקן דיך מער, דיינע אייגענע צי דעם שכן'ס, די מיטקאמערניקס. דערפאר אבער ווערסטו דורך א מענטשנ'ס יסורים אויך באצאלט, אמאל מיט גליקזעליגקייט, אויב איך האב א רעכט אזוי צו זאגן, דו דערזעהסט אפטמאל דורך דיין שכן'ס יסורים מער ווי דורך דיינע אייגענע, דעם אויפבליץ פון גאט אינעם מענטשן. די הויפט זארג דיינע איז ווי אזוי צו דערגרייכן א פולן שלום צווישן דעם וואס דו ביסט אויבן אויף, לפנים'דיג, א נפש אין א חלאט, און צווישן דעם

קעגן אים און אפילו אומזיניגע רעפרעסיעס, אבער זיין פערזענליכקייט האט זי איבערגעלאזט פאר אים אליין. טו מיט איר וואס דו אליין ווילסט, פארהיט זי אדער צעברעך זי. די צארישע קאטארגע האט איבערגעלאזט פאר דעם ארעסטאנט א פרייען ווילן, אויב מען קען אזוי זאגן. זי האט געוואוסט אז דער פאליטישער ארעסטאנט מאכט חוזק פון די רעפרעסיעס, ער פאסט זיך צו צו זיי מיט א ביטול, בלית בלית ברירה מיט א האפענונג אויף אן אייגענעם נצחון, און ס'האט איר אין תוך נישט געארט דעם ארעסטאנט'ס ביטול, און אויך נישט דער מארגן, אבי די פארעם פון דעם רעזשים היינט זאל אפגעהיטן ווערן, אפילו ווען זי האט דורכגעפירט תליות און קערפער שטראפן דורך שמיץ, האט זי, סיי צו די געהאנגענע און סיי צו די געשמיסענע, אויף אן אקט פון שמיץ האב איך זיך אנגעשטויסן גלייך ווי איך בין אריבערגעפירט געווארן אין דער באשטענדיגער קאמער. נישט ארויסגעוויזן קיין פאראכטליכע שנאה, זי האט דורכגעפירט די שטראפן מעכאניש, עס זענען געווען אויסנאמען ווי למשל דער אפיציר וואס האט אונז געפירט מיטן קאנוואי קיין מאסקווע און ווי דער נאטשאלניק פון בוטירקע אליין וואס האבן געהאט א פערזענליך סאדיסטישע הנאה פון זייער מאכט-באוואוסטזיין, דאס פאלק אבער און ס'רוב פון באאמטנטום און פון מיליטער האבן ארויסגעוויזן סימפאטיע צו די שווערע נסיונות פון די רעוואלוציע אין לאנד, און אפילו די צארישע מאכטהאבער וואס האבן ארויסגעוויזן סאדיזם, האבן מיט זייער סאדיזם נישט שטאלצירט, זיי האבן אים געהאלטן פארבאהאלטן אין זיך פאר לייטן, אים נישט ארויסגעטראגן ערגעץ טיף אין זיך, אפילו געשעמט זיך מיט אים, זיי האבן אים אוודאי אוודאי נישט דערהויבן צו די א געהייליגטער מצוה, דער דאס שרעקליכסטע באשעפעניש, נישט נאר פאר די ארעסטאנטן, נאר אפילו פאר די קאטארגע נאטשאלניקעס און פאר די וועכטער, איז געווען דער תליין און דער ספעציעלער שמיץ-געבער. דער טורמע פאלקלאר און אויך דער אלגעמיינער פאלקלאר האבן פון זיי אויסגעוועבט

און דורך היטלער. קאפיטל דרײַצן הייסט עס א קאמער געזינד זאלבע אַכט, שיער נישט ווי אברהם רייזענס ליד א געזינד זאלבע אַכט, אין רייזענס ליד זענען געווען בעטן נאר צוויי, אין קאַמער, װוּהין מען האָט מיך אַרײַנגעפֿירט, זענען געװען אַכט בעטן, אײַזערנע, צוגעשמידט צו די װענט, װען מע דאַרף זיך לײגן אױף זײ בײַטאָג, אין דער שעה פֿון אָפּרו פֿון דער אַרבעט, און בײַנאַכט, נאָך דער רעװיזיע צום שלאָפֿן, װערן זײ דורכן קאָרידאָר-װעכטער אָפּגעשלאָסן און אַרונטערגעלאָזט, פֿיר בעטלעך בײַ אײן װאַנט און פֿיר בײַ דער אַנטקעגנדיקער װאַנט, צווישן די בעטלעך א לאנגער טיש מיט די כלים מכשירים צום עסן, ביי יעדן בעטל א טאבורעט קעסטל, אזא טומבע האט עס געהייסן, צו האלטן דארט אין א טארבע דאס ביסל פארמעגן, צוקער, טיי, טאבאק, זייף, און דעם ברויט פאיאק. אז איך האב פארנומען מיין ארט אין קאמער, און ביסלעכווייז באקענט זיך מיט מיינע נייע מיט-קאמערניקעס, האט זיך ארויסגעוויזן צו מיין צופרידנקייט אז פיר בעטלעך ביי איין וואנט אריינגערעכנט אויך מיין בעטל געהערן צו פאליטישע און פיר ביי דער אנטקעגנדיגער וואנט צו קרימינעלע. ווי אזוי האט זיך געמאכט אזא פונאנדערטיילונג, די פאליטישע איינער נעבן צווייטן און די קרימינעלע איינער נעבן צווייטן? מסתמא פון זיך אליין, דורך א מין אפקלייב אזא. יעדער וואס קומט אריין אין קאמער אויף א לענגערע צייט זוכט זיין אידעיש גלייכן. פון זיך אליין שטעלט זיך איין א נאטירליכע אויסגרופירונג אז מענטשן, אידעיש נאנטע, זאלן שלאפן איינער נעבן די אנדערע און קאנען שמועסן צווישן זיך, טיילן זיך מיט מיינונגען וועגן ביכער וואס יעדער איינער האט געקאנט באקומען פון דער גרויסער בוטירקע ביבליאטעק, און בכלל אינטים באקענען זיך איינער מיט דעם אנדערנס לעבן, רעוואלוציאנערן עבר און טורמע סטאזש. די באקאנטשאפטן און דער אינטערעס צו זיי

דער אופן צוזאמענלעבן פון די ארעסטאנטן אין די קאמערן צווישן זיך, זייער אויפפירן זיך צווישן זיך און זייער אנפירן מיט די אינעווייניגסטע קאמער באלעבאטישקייט, האט די קאטארגע אדמיניסטראציע איבערגעלאזט פאר די ארעסטאנטן אליין. די גרויסע צאל פאליטישע, האב איך שוין איינמאל פארנאטירט, האט געווירקט אז דער לעבנס-סדר אין קאמער זאל אנגעהאלטן ווערן אין גלייכער דעמאקראטישקייט, עס זאל נישט דערלאזט ווערן קיין אויסנוצונג פון איין ארעסטאנט צווישן צווייטן. כ'האב שוין אויך פארנאטירט אז נישט אלעמאל האט זיך עס איינגעגעבן, איבערהויפט ווען ווער פון די קרימינעלע איז געווען פון יענע איינגעזעסענע טורמע פייגל מיט דעגענערירטע נטיות פון שטארקן איוואן צו וועלן הערשן איבער א צווייטן קרימינעלן, א שוואכערן פון זיך, צו דערפילן זיך מער ווייניגער היימיש. מיט תושבים פון א נייער קאמער, דערהויפט פאר איינעם וואס איז שוין אין טורמע עטליכע יאר און איז אויסגעווען שוין אין אסאך קאמערן נעמט נישט צו לאנג, בפרט ווען די קאמער איז א קליינע, עס נעמט נישט צו לאנג אפילו פאר איינעם ווען די קאמער וואס איז אין זיין טבע ווי דער שרייבער פון די שורות א צוריקגעהאלטענער, דאס שטענדיגע זיין פארמאכט צווישן פיר ווענט טרייבט יעדן איינעם אפילו דעם גרעסטן שווייגער און אין זיך פארשלאסענעם ארויסצוקריכן פון זיין שווייגעוודיקייט, עפעס צו דערציילן דעם שכן זיינעם וועגן זיך, און אוודאי צו וועלן הערן דעם שכן רעדן און דערציילן. דאס מאל איז מיר דאס צוזאמענלעבן זיך מיט די תושבים פון דער נייער קאמער אנגעקומען לייכטער ווי ווען נישט איז. צוויי פון די דריי פאליטישע זענען געווען מענטשן אין מיין עלטער,

דער דריטער, פֿאַרקערט, איז געװען אַן אָנגעכמורעטער, אַ פֿאַרשלאָסענער אױף זיבן שלעסער, אַ שװײַגער װי די װאַנט. אָבער אין פֿאַרלױף פֿאָרױס, אָבער איך פֿאַרלױף פֿאָרױס, אײדער איך האָב נאָך רעכט נישט פֿאַרנומען מײַן פּלאַץ, מײַן בעטל און מײַן טאַבורעט צװישן די בעטלעך פֿון די צװײ צוגעלאָזטע חבֿרים שכנים, אײדער איך האָב נאָך רעכט אַפֿילו נישט אַרומגעקוקט זיך, יאָ, איך פארלויף צו פרי, איידער נאך איך דערצייל וועגן מיין סאמע אריינטריט אין דער נייער בוטירקע קאמער. און גראד ביים סאמע ערשטן אריבערטרעטן די שוועל פון דער נייער קאמער, לעב איך איבער אן איבערראשונג. איך שטיי נאך כמעט מיט מיין טארבע זעקל אין האנט, און, ווי דער שטייגער ביים אריינקומען אין א נייער סביבה, אין א געמיט פון פארלוירנקייט. ס'איז געווען נאכמיטאג. ווען. ווען אלע קאמערניקעס האבן זייער אפרו-שעה און די בעטלעך זענען אראפגעלאזט, ערשט איינער פון די קאמערניקעס לויפט צו צו מיר, כאפט מיך ארום און אויסער זיך פון שמחה ריפט ער אויס מיין נאמען. איך שטיי א געפלעפטער און גלויב נישט מיינע אויגן, איך זעה פאר זיך גלייך, ס'איז דאך א פארשוין פון מיין היימשטעטל אורקע דער ממזר! א פארלאזן פארוואגלט בחור'ל וואס האט זיך בשעתו מיט א יאר זעקס צוריק ארומגעוואלגערט איבער די גאסן פון שטעטל אן אפגעריסענער אן אפגעשליסענער און איז געווען צו שפאט אין די אויגן פון אלע יונגלעך און צו הפקר אין די אויגן פון אלע דערוואקסענע אלע האבן געוויסט אז זיין מאמע א פרוי פון אן ארעמען בעל מלאכה וויל זיך נישט לאזן דערקענען צו אים לייקנט אז ער איז אירער וויל אים נישט צולאזן צו זיך ארויפלאזן אים אויף איר שוועל. דורך א צופאל האט זיך געמאכט אז איך זאל זיך איינמאל אין א זומער טרעפן מיט אים אין א דארף נישט ווייט פון שטעטל, וואו איך בין געווען אויף א לערער קאנדיציע, און ער א בארוועסער, האלב נאקעטער און האלב הונגעריגער זאמד-פירער, א פארדינגענער צו איינעם פון די דארפסלייט. איך האב געקריגן א שוואכקייט צו אים, אי פון רחמנות וועגן צו אים, אי צוליב דעם וואס זיין גאנצע געשטאלט האט מיך פאראינטעריגירט. איך בין שוין געווען אנגעלייענט מיט ווערק וועגן ליידנדיגע. וועגן ארויסגעשטויסענע פון לעבן בין איך שוין געווען דורכגענומען מיט ראמאנטישע הומאניסטישע אידייען, איז אורקע דער זאמדפירער געווען פאר מיר ווי די אנטפלעקטע געשטאלט צו וועמען איך האב געקענט אנווענדן בפועל ממש מיין יונגע בענקשאפט ארויסצוווייזן מענטש-ברודערשאפט. אורקע איז געווען פארווילדעוועט און פארגרעבט, נישט געקאנט קיין צורת אות, האט קיינמאל קיין חדר נישט פארזוכט, פונדעסטוועגן איז אויף זיין פול און אפגעברענט פנים געווען אויסגעגאסן שיער נישט א שיינע איידלקייט, די הויפט האבן מיך דורכגענומען זיינע אויגן, גרויסע און בלויע, געווען אין זיי א וועלט מיט טרויער, געווען אין אים אליין עפעס פון א פאריאגטער חיה, אינאיינעם מיט א מילדקייט פון א קינד וואס זוכט צערטליכקייט. ער האט זיך בלב ונפש צוגעבונדן צו מיר, דערפילנדיג, מיין אינטערעס צו אים, מיין ווארעמע התקרבות. ער איז געווען אין איין עלטער מיט מיר, אפשר מיט א יאר יונגער. ווען נאר ער איז פריי געווען פון זיין זאמד-פירעריי, פלעגט ער מיך אויסזוכן און בעט מיך איך זאל גיין מיט אים איבער די דארפישע פעלדער און וועלדער. איך האב עס גערן געטון. איך האב אנגעווענדעט אלע מיטלען צוצוציען אים צו די קינדער מיט וועמען איך האב געלערנט, און די קינדער צו אים. איינגערעדט אים צו מסכים זיין איך זאל אים לערנען עברי, לייענען און שרייבן, ער האט מסכים געווען און מיך שטענדיג גערופן נישט אנדערש ווי נאר לערער, און מיטאמאל אין איין שיינעם טאג איז ער פארשוואונדן פון דארף, נישט געזאגט מיר פרי קיין ווארט וועגן דעם, נישט געזעגנט זיך מיט מיר, פארשוואונדן, א נישט געווארן, און מער האב איך אים נישט געזען. און אט, נאך אן אפגאנג פון א יאר זעקס, אט איז ער דא אין בוטירקע קאמער, אן אויסגעוואקסענער, א דארער, מיט קייטן אויף די פיס, א קאטארזשנער תושב, און ער איז מיך מקבל פנים מיט התפעלות, כאפט מיך ארום און און דריקט מיך צו צו זיך. איך קען קוים קומען צו זיך פון איבערראשונג, איך דערפריי מיך מיט דער מאדנער אומגעריכטער באגעגעניש, עס לויפט מיר אבער גלייך דורך אין מח א פראגע, איז אורקע א פאליטישער? און גלייך ווערט מיין פראגע פארטונקלט מיט א ספק, מיין הארץ זאגט מיר אז נישט. איך פרעג א מבולבלער, אורקע, וואס טוט איר דא? אויף אורקע'ס פנים וואס איז איצט אויסגעצויגן בלייך, נישטא קיין סימן מער אויף אים פון דער אמאליגער אנגעברוינטקייט, צעגיסט זיך א מטושטשער שמייכל. די בלויקייט פון זיינע אויגן אבער איז דוכט זיך מיר נאך שטארקער ווי אמאל. ער זאגט ווי מיט א פארשעמט מויל, דאס זעלבע וואס איר, לערער. א פאליטישער? ניין, דאס גראד נישט. פארוואזשע זאגט איר אז דאס זעלבע וואס איך? איך בין דאך איך בין דאך פאליטיש? אורקע לאזט ארונטער די אויגן און זאגט, אוודאי ווייס איך אז איר זענט א פאליטישער, אבער איך מיין מיר זענען אין דער זעלבער טורמע. לערער, דאס איז טאקע ריכטיג, זאג איך, מיר זענען טאקע אין דער זעלבער טורמע, אבער פארוואס רופט איר מיך אויך איצט לערער? איר האט דאך מיך נישט געפאלגט, איך האב געוואלט לערנען מיט אייך, זענט איר פארשוואונדן. איר זענט גערעכט, איכ'ל אייך נישט רופן מער. נו נו, דאס איז נישט וויכטיג. אויף לאנג פארמשפט? אויף אכט יאר. אורקע גיט דערביי א ווייז מיט דער האנט צום בעטל נעבן פענסטער אויף א פארשוין מיט א געשטיפלטן מיס פנים.

פאר א פרעמדן יאלד, וואס? א פאליטישער? אוואדע א פאליטישער, זאגט אורקע טראציג, מיינער א לערער געווען. נו, האט ער דיך אסאך אויסגעלערנט? קריך נישט צו זיי צו די יחסנים, צויג די מאמע דיינע. וויפיל מאל האב איך דיר געזאגט, קרומער הונט דו איינער, אז דו זאלסט מיין מאמע נישט שעלטן? ער גיט א שפאן צום געשטיפלטן פארשוין און זיינע אייגענע קייטן צעלארמען זיך. דער פּאַרשוין אָבער שיפּעט, נישט נאָר דײַן מאַמען שילט איך, איך שילט אַלע מאַמעס, אַלע! און זינט װען ציטערסטו עס איבער דײַן מאַמען? איך קען דאָך דיך, איך װײס דאָך װיפֿל שטײנער דו האָסט געװאָרפֿן אין דײַן מאַמעס פֿענצטער! ביסט דאָך געגאַנגען מיט מיר אױף דער אַרבעט כּדי אָפּצוטאָן דער צױג דײַנער! קאָלאָדניק האָט אַ שפּרונג געטאָן מיט זײַנע צעקלינגענע הינקעדיקע פֿיס, אַ װאָרף געטאָן זיך אױפֿן אױף זײַן בעטל און געבליבן ליגן מיט הינטן אַרױף. אָט אַזױ איז ער, מײַן חבֿר, מײַן שותּף, האָט אורקע געשטאַמלט. נו, מיר װעלן נאָך צײַט האָבן צו רעדן, האָב איך געזאָגט, און קריגן זיך מיט אײַער חבֿר צוליב מיר דאַרפֿט איר נישט. איך זע דאָך, אַז ער איז שטאַרקער פֿון אײַך. אורקע טוט פּלוצעם אַ פֿרעג. פֿאַר װאָס אירצט איר מיך? איר האָט דאָך מיך אַ מאָל נישט געאירצט, און מיר איז עס געװען צום האַרצן. מילא, װאָס אַ מאָל, זאָג איך, איצט זענט איר דאָך שױן אַ מאַן, העכער פֿון מיר, אַן אױסגעװאַקסענער. איך געפֿעל אײַך נישט? לאָמיר עס דערװײַל לאָזן, אורקע, וואו איז אייער פלאץ? אט דא נעבן מיין חבר אנטון. אלע קאמערניקעס האבן זיך צוערשט איבערגעקוקט מיט חידוש אויף דער גאנצער סצענע, דערנאך אויפגעגעבן דאס חידוש'ן זיך. יעדער האט זיך אויפגעצויגן אויף זיין בעטל און געלעגן און געשוויגן. איך האב זיך נישט צוגעלייגט, געזעסן אויף מיין טומבע, באטראכט דעם אויסזען פון דער קאמער, הויכע ווענט פול מיט אפגעשעלטן קאלך, אײן פֿענצטער היפּש לאַנג, אײן פֿענצטער היפּש לאַנג, דורך די גראַטעס פֿונעם פֿענצטער האָט אַרײַנגעשײַנט די זון אין קורצע איבערגעהאַקטע שטראַלן. איך האָב מיט פֿרײד געקוקט אױף די שטראַלן. איך האָב זײ נישט דערװאַרט. זענען זײ געװען װי אַן אַנטפּלעקונג? איך האָב נאָך אַ מאָל, צום װיפֿלטן מאָל, געװאָרפֿן מײַנע אױגן איבער די אױסגעצױגענע קאַמערניקעס און נאָך אַ מאָל געזען זײער צאָל, אינאיינעם מיט מיר אַכט, פיר אויף איין זייט און פיר אויף דער צווייטער זייט ביי דער אַנטקעגנדיקער וואַנט, און איינער אַ ניינטער אין דער הויך אינעם טונקעלעם ווינקל אין דער הויך איבער אַלעמענס קעפּ, צוגעקלאַפּט מיט אַ פיר-קאַנטיקער ראַם-איינפאַסונג, אַ געשניצטער יעזוס בולט.

אין אסאך קאמערן שוין געטראפן זיך מיט אים מיטן געקרייציגטן, כ'קוק זיך צו צו אייניקע פון די אכט ווי זיי ליגן צונויפגעדרייט די קעפ פארווארפן א זייט אקוראט ווי דער קאפ פונעם ניינטן נעבן מיר, צו מיין לינקער האנט ליגט א יונגערמאן מיט א קורץ בלאנד בערדל און מיט ברילן אויף די אויגן, ער האט דעם אנבליק פון טשעכאוון איך וויל נעמען פארפירן א שמועס מיט אים, אויסגעפינען פרטים וועגן אלע מיטקאמערניקעס, עפנט זיך די טיר, עס קומט אריין דער וועכטער און רופט צו דער ארבעט, ער שליסט צו די בעטן צו די ווענט, אלע גייען ארויס, איך בלייב, ווייל איך בין נאכנישט צוגעשריבן צו קיין ווערקשטאט. און אויך דער שכן מיינער, מיטן אנבליק פון טשעכאוון, בלייבט. ער, דער שכן מיינער, איז היינט דער קאמעראויפפאסער? טוט מיר שטארק הנאה וואס איך בלייב מיט עמיצן אין קאמער. קאפיטל פֿערצן. דער מיטן בלאנדן בערדל און פענסנע אויף די אויגן שטייט אויף די קני אין א ווינקל ביי דער טיר און שייערט מיט געלן זאמד די צוויי קופערנע קעסעלעך פון וועלכע די קאמערניקעס עסן צו פיר פון איין קעסעלע מיטאג און אוונט זופ.

אין מיטן דער אַרבעט שטײן װי פֿאַרגליװערט אױף אַ רגע, גיט אַ צוק מיטן גאַנצן קערפּער און נעמט זיך װידער צו דער אַרבעט. איך װיל אים װאָס פֿרעגן, אָבער איך האַלט זיך אָפּ. אױף זײַן טומבע, זע איך, ליגט אַ בוך, דער אָפּשטאַם פֿון די מינים פֿון דאַרװין. איך האָב עס שױן געהאַט געלײענט מיט אַ יאָר צוריק. איך נעם בלעטערן און טו זיך אַרײַן אינעם בילד-אױסזען פֿון דעם אָראַנגוטאַנג. ווען איך האב עס געזעהן און געליינט צום ערשטן מאל, בין איך געווען דורכגענומען געווארן מיט א ווידערווילן צונעם געדאנק אז איך בין אן אפשטאמלינג פון אראנגוטאנג. איך האב נישט געקאנט אננעמען אז עס איז דא א קרובהשאפט צווישן מיר און דעם אף. איצט אין דער רגע האָט מיך דאָס בילד כּמעט װי אַמוזירט. ס'האָט אַ בלענד געטאָן פֿאַר מיר אַ זוניקער בױם מיט גרױסע צװײַגן און ס'האָט אַ װײ געטאָן אױף מיר אַ װאַרעמקײט פֿון אַ האָריקן גוטמוטיקן גוף, װאָס טאַנצט אַרום פֿרײַ, פֿרײַ, פֿרײַ, דאַרף נישט שײַערן קײן קופּערנע קעסעלעך. דער שכן מײַנער ענדיקט זײַן אַרבעט און זעצט זיך נעבן מיר. איך טו א זאג אין אנגעשטרענגטער גערנקייט מיינער צו פארפירן א שמועס מיט אים. אנטשולדיגט, כ'האב פארנומען אייער בוך. אוי, עס מאכט נישט, איר קאנט האלטן דאס בוך, חבר. איך בין שוין פארטיג מיט אים. איך האב עס שוין אויך געליינט, זאג איך, אבער עס שאדט נישט אפצופרישן עס אין זכרון. דער שכן, אומגעריכט פאר מיר, לייגט ארויף א האנט אויף מיין אקסל און זאגט ווייך, פריינטליך. ווי אַ נײַער אין קאַמער בײַ אונדז, זײַט איר, זע איך, אַ ביסל צעטראָגן. אָבער איר זענט צווישן אייגענע, פֿון דעם טשיקאַוון שמועס מיט אײַערן נישט-דערוואַרטעטן בן-עיר, האָב איך גלײַך פֿאַרשטאַנען, אַז איר זײַט אַן אונדזעריקער, אַ פּאָליטישער. אַלע בײַ דער זײַט וואַנט זענען אונדזעריקע. זענען מיר איצט זאַלבעפֿערט. איך דאַנק אײַך פֿאַר דער חבֿרשאַפֿט, זאָג איך, גוט צו האָבן פֿאַר אַ שכן אַ וואַרעמען מענטשן. איר זאגט איך בין אביסל צעטראגן, יא, ס'איז אמת, אבער אויף אייך באמערק איך שיעור נישט ווי א שווערע אומרואיגקייט, איך קוק אייך נאך. עפעס א סיבה? יא, אבער נישט איצט וועגן דעם. אגב, מיר רעדן ווי מיר וואלטן שוין פון לאנג געווען באקאנט, און מיר ווייסן דאך אפילו נאך נישט איינער דעם אנדערנ'ס נאמען. מעג איך וויסן ווי איר הייסט, און פארוואס, און אויף ווי לאנג פאר'משפט? איך דערצייל אים בקיצור וועגן זיך, ער רעאגירט מיט התפעלות, איר זענט פון בונד? איך האב גערן דעם בונד, זייער גערן, דערהויפט ווייל עס איז קלאר און אויסגעשפראכן קעגן טעראר. איך כאפ נישט אויף לכתחילה זיין התפעלות, דאס איז נישט די איינציגע מעלה פון בונד זאג איך, איך ווייס, איך ווייס, אבער ביי מיר איז טעראר און בכלל דער גאנצער ענין ווי אזוי צו באקעמפן די רשעות פון דער וועלט, ביי מיר איז דאס די הויפט זאך, דער סאמע עיקר פון מיין איבערצייגונג, יא, דער ווי אזוי איר וועט זיך באקענען מיטן חבר פון אייער רעכטער זייט, מיטן חבר אליק שטיין, וועט איר אויך דערפילן דעם גייסטיגן אומגליק וואס טעראר ברענגט. איר קוקט מיך אן, זע איך, איר קוקט מיך אן משונה, אנטשולדיגט וואס איך פאררעד זיך, נישט געזאגט אייך נאך אפילו ווי איך הייס. ניקאליי רודין איז מיין נאמען, פאר'משפט אויף זעקס יאהר קאטארגע. מעג איך אייך פרעגן צו וואס פאר א פארטיי איר געהערט? אוודאי מעגט איר פרעגן, מ'קען זאגן אז צו קיין פארטיי. מיט מיינע סימפאטיעס געהער איך צו די סאציאליסטן רעוואלוציאנערן. איך קום פון דארף נישט ווייט פון מאסקווע, כ'בין א פויער. שטאם פון פויער, געפעלן מיר די עס-ער פאר זייער פאלקישקייט, פאר זייער פארשטיין דעם רוסישן דארפס מענטש, איך בין אבער מיט מיין גאנצער נשמה קעגן זייער וועג פון טעראר, איר האט זאגט איר געלערנט שוין דארווינען? איך ווייס נישט ווי איר, אבער איך בין לחלוטין נישט מסכים מיט דעם געדאנק אז דער שטארקער אין דער נאטור איז געווען דער אייביגער זיגער איבערן שוואכן. אָט באַטראַכט איך זיך פֿאַר אַ שוואַכן, פֿאַר גאָר אַ שוואַכן, און דאָך בין איך איבערצײַגט, אַז מײַן ניצחון איבער אַלע שטאַרקע. איך הער זיך צו צו דעם אופֿן, ווי מײַן שכן ניקאָלײַ רודין רעדט מיט אַזאַ אימפּעט און פֿיל, אַז עפּעס אַ נישט-געוויינלעכע אומרו רעדט פֿון אים אַרויס. רודין זאגט ווייטער, איך האב זיך מיט גרויס אינטערעס צוגעקוקט ווי אייער בן עיר האט אייך באגעגנט מיט א שמחה, און ווי זיין מיטחבר אין זיין קרימינאל פראצעס האט זיך ארויפגעווארפן אויף אים, און אויך אויף אייך כמעט, מיט אזא רציחה'דיגער גראבקייט. אט האט איר גלייך א מוסטער ווי אזוי א טיפישער קרימינאלניק, א קרימינאלניק אין כאראקטער, וויל הערשן, וויל טעראריזירן. אבער ער מוז זיך צאמען, מיר לאזן אים נישט, אייער בן עיר איז אונטער זיין השפעה, ווייזט אויס אז ער איז פון אים פארפירט געווארן, אויך אין דעם פארברעכן וואס זיי זענען בשותפות באגאנגען. קאלודניק הייסט ער, ער וויל פראווען איוואנסטווא. איך האב געזעהן דעם אלטע איר האט געזעהן דעם אלטינקן אויפן בעטל ביי די טיר? זיידע רופן מיר אים, א נעבעכדיג פויערל, וואס איז פאר'משפט געווארן אויף פינף יאר פאר אונטערצינדן א שכן'ס שטוב אין א קריגעריי צווישן זיך. דערגייען זיי אים די יארן, דעם אלטינקן. אבער ער, דער אלטינקער, דער שוואכינקער, איר דארפט זען ווי גבורה'דיג ער האלט זיך קעגן זיי מיט זיין שטילקייט, מיט זיין שווייגעפטיגקייט. אנטקעגן וואס דערצייל איך עס אייך? אנטקעגן דעם וואס דער געמיינער שטארקער איז נישט אלעמאל דער שטארקער, און זאל עס זיין אויך פאר אייך א טרייסט. וואס מיינט איר, אויך פאר מיר? איך מיין פאר אייך ווי א איד. א איד איז דאך דער סימבאל פון דעם שוואכן אין דער וועלט. ער האט אריבערגעבויגן זיין קאפ איבער זיינע קני און ער האט אויסגעזען ווי אן אריינגעזונקענער אין עפעס א טיפעניש. וואס איז מיט אייך? שטיי איך צו צו אים. איר זעט אויס צעטראגן און אומרואיג. יא, ס'איז אמת, איך בין אומרואיג היינט. מעג איך אייך פרעגן פארוואס איר זענט געווארן ארעסטירט? זיכער מעגט איר, זיכער. ראדין האט אויפגעהויבן זיין קאפ. איך בין א טאלסטויאנער, אן אנהענגער פון טאלסטוי'ס לערע ווי אזוי מקיים צו זיין די אמת'ע קריסטליכקייט, נישט אנטקעגנשטעלן זיך דער רשעות. איך באטאן, חבר, די אמת'ע

איר האט נישט ליב קריסטוס'ן, נישט שייך צו רעדן וועגן ליב האבן אים, נישט שייך, ווי א איד האב איך א באזונדערן חשבון מיט אים, איר ווייסט דאך עס מסתמא, אז ער הענגט ווי א גאט שרעקט ער מיך, כ'האב מורא פאר אים, איז נישט שייך צו רעדן וועגן ליב האבן אים, אנדערש ווען איך קוק אויף אים ווי אויף אן ארעסטאנט, ווען ער הענגט ווי אן ארעסטאנט. ארעסטאנט? דאס איז מיר גארנישט איינגעפאלן, אזוי מאדנע און אזוי פשוט, ארעסטאנט, אבער א געטליכער ארעסטאנט. אין וואס איז באשטאנען די באשולדיגונג קעגן אייך? ווענד איך אפ געשווינד דעם געשפרעך אין אן אנדער ריכטונג. מען האט מיך צוגענומען אין מיליטער דינסט, איך האב געמוזט פארלאזן מיין דארף וואס איך האב ליב, די משפחה מיינע, די ערד מיט וועלכע איך בין צונויפגעוואקסן, און אריינקריכן אין א מיליטער קאזארמע. מען האט מיך צוזאמען מיט א גאנצע ראטע נייע זעלנער ארויסגעפירט לערנען די תורה פון שיסן, געגעבן מיר א ביקס אין האנט, האב איך א ווארף געטאן די ביקס צו דער ערד און געזאגט, איך בין א טאלסטויאנער, איך אנערקען נישט קיין מיליטער דינסט, איך בין קעגן מלוכה, קעגן מלחמה, קעגן ארמעען. מען האט מיך גלייך ארעסטירט און גע'משפט דורך א קריגס געריכט, מען וואלט מיך פאר'משפט אויף גאר א לאנגן טערמין, אפשר אויף פופצן יאר. אבער איך בין אפגעקומען נאר מיט זעקס יאר, איך האב א חשד אז זיי די ריכטער האבן זיך געשראקן אביסל פאר טאלסטוי'ס נאמען, און טאלסטוי אליין ווייסט ער וועגן אייער פאל? יא ער ווייסט, רודינ'ס אויגן האבן אויפגעלויכטן יעדעס מאל ווען ער האט נאר דערמאנט טאלסטוי'ן, אין מיר אבער מוז איך מודה זיין האט דער אופן ווי אזוי ער רעדט ארויס טאלסטוי'ס נאמען ארויסגערופן א פארדרוס געוויס נישט אויף אים, אויף דעם פאר'משפט'ן, ערליכן, ריינעם דארפס-מענטש, נאר אויף טאלסטוי'ן, אויף דעם גראף, וואס נישט געקוקט אויף אלע זיינע גרויסע און טראגישע וואנדלונגען און זוכענישן, זיצט ער דאך אין זיין יאסנא פאליאנא, און דא, זיין וואונדערליכער נאכפאלגער וואלגערט זיך אויף קאטארגע. איך האב עס פארשטייט זיך נישט ארויסגעזאגט פאר מיין שכן, אין דער מינוט וואלט עס נישט געווען טאקטיש פון מיר, איך האב נאר געזאגט, איך האב אים, איר האט אים שטארק ליב, טאלסטויען בין איך זיך משער, נישט נאר ליב, איך פארגעטער אים, פארשטייט זיך אז איר האט געליינט אלע זיינע ווערק, געוויס, אלע אלע, איר האט דאך אים אויך געליינט מסתמא, יא, ווי א קינסטלער איז ער גרויס און וואונדערליך, צי נאר ווי א קינסטלער איז מיין שכן נישט געווען באנוגנט? צי איז ער נישט דער פולער אויסדרוק פונעם געוויסן פון אונזער גאנצער רוסישער ערד? און פון וואנען נעמט איר אז טולסטוי ווייסט פון אייער ארעסטירט זיין און פאר'משפט ווערן? איך האב געהאט א בריוו פון אים, די גרעסטע מתנה וואס דאס לעבן האט מיר ווען געקאנט ברענגען. איך האלט דעם בריוו זיינעם ווי אן אוצר. ווי איך זעה זענט איר שוין היבש אריינגעזעסן אין אייער זעקס יאריגן טערמין, ווייל איך זעה שוין נישט קיין קייטן אויף אייערע פיס. גראדט דאס נישט. איך בין ערשט אין קייטן טערמין. וואו זשע זענען די קייטן? צוליב דעם טאקע בין איך היינט אביסל צוטומלט, פאריגע נאכט האט זיך מיר פארוואלט שלאפן אפאר שעה אן די קייטן, האב איך זיי אנגעזייפט און אראפגעצויגן זיי פון די פיס, קומט גראד אריין דער וועכטער און כאפט מיך, אקוראט דאס זעלבע האב איך אויך דורכגעמאכט זאג איך און דערצייל אים ווי אזוי איך בין געזעסן אין קארצער צוליב דעם איך ווייז אים די איצטדיגע ענגע רינגען אויף מיינע פיס. און ווען איך קום אפ נאר נאר מיט קארצער און מיט ענגערע רינגען וואלט איך שוין געווען צופרידן, זאגט מיין שכן. וואס אנדערש קען זיין? פרעג איך. שמיץ! זאגט רודין מיט א קול וואס איך דערהער קוים. שמיץ? מיין שכן קוקט אױף מיר לאַנג, זײַנע אױגן זענען פֿול מיט טרױער, ער זאָגט, יאָ, עס קאָן געמאָלט זײַן. געװען שױן אַ פּאָר פֿאַלן לעצטנס. איר װײסט דאָך מסתּמא, אַז מיר האָבן דאָ געהאַט מיט עטלעכע חדשים צוריק אַ פּאָליטישן בונט קעגן דער אַדמיניסטראַציע, געװען קרבנות פֿון בײדע זײַטן. דער רעזשים איז עטװאָס לײַכטער געװאָרן. דער נאַטשאַלניק, אַז ער קומט הײַנט אױף רעװיזיע, רעדט ער שױן נישט צו אונדז פּאָליטישע בלשון, דו, ער דוקעט שוין נישט מער, אבער ער וועט אויך נישט זאגן איר, רעדט ער בלשון סתם צו אונז. דערפאר אבער, ווען ער פאקט עימיצן מיט א זינד און קען זיך קיהלן מיט אביסל נקמה, טוט ער עס. איר האט דאך שוין געזעהן ווי ער קומט אריין געפאנצערט מיט באוואפנטע וועכטער. ער ווייסט אז די מערסטע אונזערע האבן זיך איינגעגראבן אין זיך, פונדעסטוועגן איז ער געפאנצערט. וואס שייך מיר ווייסט ער פארוואס איך בין ארעסטירט, און ער דערלויבט זיך נישט איינמאל צו געבן מיר פערזענליך א שטאך. ער איז געווען אליין אן אפיציר אין דער ארמעי, האב איך דאך, הייסט עס, באליידיגט זיין ארמעי. פארוואס אבער זאלט איר מיינען אז ער וועט אייך געבן א גרעסערע שטראף ווי קארצער? ווען קארצער וואלט מען מיך שוין אינדערפרי גענומען, דאס וואס מען האט מיך נאך ביז איצט נישט גענומען אין קארצער איז נישט קיין גוטער סימן. בין איך וואס אן אמת אומרואיג, איך בין זיך מודה, דער געדאנק פון שמיץ גרוילט מיך אויף, מיין זיידע איז געווען א לייב קנעכט און איז געווארן געשמיסן, געדענק איך נאך די גרוילן אין שטוב ביי אונז ווען מען האט דערציילט וועגן דעם. און אז איר ווילט קאנט איר פרעגן, פארוואס קומט מיר א בעסערע דאליע פון מיין זיידן? פארוואס קומט מיר? וואס רעדט איר? וואס רעדט איר? האב איך אנגענומען פאר א האנט, געוואלט צודריקן, אבער ער האט זיך א ריס געטאן, געכאפט די שוואברע און אוועקגעלאזט זיך מיט א געוואלדיגן אימפעט וואשן דעם דיל פון דעם קאמער. אינמיטן וואשן שטעלט ער זיך פלוצלינג אפ און גיט א זאג צו מיר, אויב דאס זאל טאקע טרעפן, בעט איך אייך איבערגעבן אלעמען אין קאמער מיין פארלאנג, קיין זאך און קיינעם נישט איינשטעלן צוליב מיר, נישט מאכן קיין וועזן, איך בעט אייך עס איבערגעבן אין מיין נאמען, איך בעט אייך קיינער זאל נישט ליידן צוליב מיר. ביז אוונט, ביז דער נאכט רעוויזיע געשעהט נישט קיין זאך,

זיין זיסער חבר וואס האט זיך געלאזט דערקענען גלייך ביי מיין אריינקומען, טוט זיינס, מורמלט בייז, ווארפט זיך מיט זידל ווערטער, און אלע וויילע גיט ער זיך א שליידער צו זיין ארט ביי זיין בעטל. און דאס זענען די אכט פארשוינען פון דער קאמער אין דעם סדר ווי זיי זענען געלעגן אויף זייערע בעטלעך איינער נעבן דעם אנדערן, ניקאלאי רודין, עליק שטיין און מיכאיל יעדניצקי,

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.